פרק י"ד איז א נייע פרק, באופן כללי איז עס מאכט סענס אט די חלוקת הפרקים דא, דאס איז א פרק פון עניני קדושה, וואס איז עניני קדושה? אזוי ווי ס'איז בעצם וואס האבן געלערנט אין פרשת קדושים בעיקר, פרשת שמיני אביסל און פרשת קדושים, עס איז דא פארשידענע סארט מצוות, ביז יעצט האבן מיר געלערנט מצוות פון עבודה זרה, וואס דאס איז די עיקר זאך וואס ספר דברים איז פארנומען מיט, נישט זיין קיין טעות פון דינען עבודה זרה. ס'איז דא אויך אבער א גאנצע גרופע מצוות וואס זייער זאך אזוי ווי די פסוק הייבט זיך אן כי בנים אתם לה' אלקיכם עם קדוש אתה ובך בחר ה' להיות לעם סגולה און ער פירט אויס די ענד פון די פרק אויכעט כי עם קדוש אתה לה' אלקיך ס'מיינט קדוש לה' אלקיך קדוש טייטשט ספעשל יא בחר אויסדערוועלט ביסט מער ספעשל. ביסט מער חשוב אזוי מען זעט דא קלאר די פסוקים זעט מען קלאר אז קדושת ישראל בנים אתם לה' אלקיכם דאס איז די הגדרה פון קדושה דאס הייסט ענק זענט קינדער אנדערע פעלקער זענען אפשר עפעס אנדערש אבער ענק האט מען ספעשל אויסדערוועלט צו זיין בנים לה' אלקיכם און וויבאלד עטס זענטס בנים דארף זיך פירן מיט דרכים חשובות מ'זאל זיך נישט מזלזל זיין אין זיך מ'זאל נישט סיי מ'זאל נישט טון זאכן וואס גייען זיך אויפמישן ס'איז דאס ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי שטייט אין ויקרא אויף מאכלות אסירות און סיי אז מען זאל זיך האלטן חשוב, מען זאל נישט טון אזוי ווי עס זאגט בנים אתם לה' אלקיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה, דאס זענען סיי געווען מנהגים פון עבודה זרה, עס האט מען געמאכט די מנהגים פון אבילות, געמאכט עפעס קרחה בין עיניכם למת, זיך געקראצט, זיך געשניטן די האר, צו טון עפעס זאכן וואס מאכט א מענטש אגלי, און דאס איז דאך א איד, א איד איז בנים אתם לה' אלקיכם דארף זיין ביוטיפול, טאר נישט זיין נישט חשוב, נישט מזלזל זיין אין זיך. אבער אויך איז דאס זיך צו סעפערעיטן נישט צו גיין מיט די וועגן פון פון די גוים וואס זיי זענען נישט קדוש און נישט בנים אתם לה' אלקיכם און די המשך פון דעם איז לא תאכל כל תועבה וואס טוט איר וואס אונז רופן כשרות פסוק שטייט נישט די ווארט כשרות אבער אלע זאכן וואס מען עסט נישט מאכלות אסירות דאס איז א חלק פון קדושה דאס הייסט א גוי מעג עס עסן אזוי ווי ער פירט אויס בפירוש אין די ענד לגבי נבילה לגר אשר בשעריך דאס הייסט א גוי'שע גר א גר תושב או מכור לנכרי אדער אים געבן בחינם פאר א גר, א גר איז דאך ארעם דארף מען געבן בחינם א נכרי סתם קען מען צאלן פארקויפן, זיי מעגן עסן נבילה און זיי מעגן לכאורה אויך עסן די אלע אנדערע זאכן וואס אונז רופן תועבה אבער פאר א איד א איד איז מער ספעשל א איד איז מער און די זאכן הייסן תועבה דארף מען מעיין זיין צו עס איז א תועבה מצד החק צו עס איז א אבער עס איז משמע דא אז עס איז כאילו עס איז נידריגע מער נידריגער זאכן אזוי ווי ענליך כעין לא תתגודדו א איד זאל זיך האלטן אפילו זיין גוף שליין שיין און בשלימות נישט אפילו בצער אפילו ס'איז אבילות ווערט נישט פארלוירן ער ווערט נישט ער מאכט זיך נישט קיין פגמים קיין מומים אין זיין גוף און אויך ער עסט נישט מאכלות אסירות און ער גייט אדורך זאת הבהמה אשר תאכלו אזוי ווי די פרשה אין פרשת שמיני גייט אדורך די אלע דריי סארט חיות וואס זענען דא, ס'איז דא בהמות, דא איז דא שוין א ליסט פון חיות אויך, דער פסוק מאכט נישט קיין חילוק חיה בכלל בהמה, ווי די גמרא זאגט, ס'איז דא די פעימאס סימנים, ס'איז דא דריי סארט, דא שטייט באופן חיובי דריי סארט בהמות מען עסט יא, שור, שה כשבים ושה עזים, און די אלע אנדערע וואס אונז רופן חיות, אייל, צבי, יחמור און אזוי ווייטער, נאר בעיקר איז דא א סימן, ער הייבט נישט אן, נאכדעם איז דא די וואס מען עסט נישט, וואס אפילו עס האבן אביסל א סימן אבער נישט די גאנצע סימן, גמל, שפן, ארנבת, זענען מעלה גרה, ס'איז דא א חזיר וואס פארקערט, וואס מפריס פרסה איז נישט מעלה גרה. דאס עסט מען נישט. נאכדעם איז דא חיות פון די וואסער, פיש. פיש האבן די סימנים פון סנפיר וקשקשת, נאכדעם איז דא עופות, שטייט נישט קיין סימנים, שטייט די לאנגע ליסט פון עופות וואס מען עסט נישט, א ענליכע ליסט וואס שטייט אין פרשת שמיני, נישט ממש די זעלבע, נאכדעם איז דא שרץ העוף, דאס איז אלס מער ווייניגער אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין ספר ויקרא, נישט ממש די זעלבע ליסט, דא חילוקים וואס מען קען מדייק זיין, ס'איז דא די זעלבע ווארט, אפשר האט געטוישט די מינינג אינצווישן. און נישט אזויפיל באריכות וועגן די סימנים וועגן די אלע סארט שרצים אבער די זעלבע סארט ס'דא בעיקר אזוי ווי מ'לערנט ספר בראשית ס'דא דריי סארטן חיות ס'דא חיות אויף די יבשה חיות אין די ים חיות אין די שמים כאילו די עופות אין די לופט און די דריי יעדע איינס זיך ס'האט זיך די כשר'ע נישט כשר'ע א איד עסט די כשר'ע און נישט די נישט כשר'ע און נישט קיין נבילה איז ווייטער פשוט פשט און נישט טעמי המצוות דאס איז די איידיע וואס שטייט דא אין די פשוט'ע פשט אין די פסוק נבילה איז עה סתם מ'האט נישט געהארגעט בכוונה ס'איז שמוציג ס'איז געהארגעט געווארן אין די גאס ס'איז עפעס נישט. נישט מכובד א איד עסט נישט א גוי איז בסדר צו עסן אבער א איד איז א עם קדוש להשם אלקיך ער עסט נישט אזעלכע זאכן דאס איז די פשוט'ע פשט אוודאי די הלכה איז דא נאך גדרים אין דעם אבער דאס איז די ווארט וואס שטייט דא אין די פסוק און עס פירט אויס זייער אינטערעסאנט סא פון די שוין נאך לכאורה די סיום שוין גענדיגט עם קדוש אתה אפשר עם קדוש איז דווקא אויף נבילה איך וויל לערנען אז ס'מיינט אויף אלע ווייל די גאנצע איז אזוי ווי מצוות קדושה לפי וואס איך וויל לערנען אבער עס ענדיגט זיך לא תבשל גדי בחלב אמו אפשר דאס איז א עקסטערע זאך ידוע ס'שטייט דריי מאל תורה לא תבשל גדי בחלב אמו יעדע מאל אביסל א אנדערע קאנטעקסט, דא זעהט עס אויס א חלק פון די מאכלות אסורות, נישט א חלק פון מועדים אדער פון אנדערע זאכן וואס מ'זעהט אין אנדערע פלעצער, פשוט א א אידן עסן נישט גדי בחלב אמו, דאס איז ווייטער, דאס הייסט אפילו עס איז דא צוויי סארטן כשרות, יא לערנט דאך בשר בחלב איז א חידוש, ס'איז דא בהמות, חיות, עופות וואס זענען טמא מצד עצמם, זענען טורפים און אזוי ווייטער, זענען נישט מכובד אדער ס'איז מידות רעות, וואטעווער די ריזענינג איז. נאכדעם איז דא אפילו אין די כשר'ע בהמות מען עסט יא, שור, שה כשבים ושה עזים, עסט מען נישט, גדי בחלב אמו וואס דאס איז, אדער עס איז ווייטער א סארט אכזריות, אדער עס איז ענדליך צו וואס די גוים פלעגן טוהן, אדער עס איז א גזירת הכתוב, אבער איך שיהיה, דאס איז די פערדע סארט, א אנדערע סארט מאכלות אסורות וואס איז דא.